לזכות הינדעלע בת חיה שרה שתחיה וויינבוים ליום ההולדת שלה יום א' דחג השבועות. משיחת אור לערב חג השבועות תשמ"ד. וואס איז דער אויפטו פון מתן תורה פרעגן זיך ספרים א שאלה דער מ'זאגט דאך אז קיים אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה. ווי אזוי האט ער איר געקאנט מקיים זיין כל התורה כולה דורך דערויף וואס ער האט איר געלערנט פריער, האט ער געוואוסט לימוד שמביא לידי מעשה. דערנאך זאגט מען אז אברהם איז געווען א יושב בישיבה, און אזוי איז געווען ביי יצחק'ן איבערגעגעבן און דערנאך יעקב, און ולא פסקה ישיבה מאבותינו אין מצרים אפילו זייענדיג אין מצרים. על אחת כמה וכמה אז מען איז ארויס מתחת סבלות מצרים און מען האט נישט געהאט קיינע דאגות און קיינע פעולות מיט וועלטליכע זאכן, וואכעדיגע זאכן, מען איז מער ניט ווי געגאנגען צו תעבדון את האלקים על ההר הזה, איז דאך פארשטאנדיג אז אין וואס איז געווען זייער פעולה? אט די עניינים וואס מען האט נאך זייענדיג אין מצרים געלערנט זיי. וואס דאס איז דאך געווען כל התורה כולה, וויבאלד אז דאס שטאמט און דאס איז איבערגעגעבן געווארן פון אברהם דורך אים צו יצחק יעקב און די שבטים שירדו אין מצרים, על אחת כמה וכמה ווען ס'איז געווארן די הנהלה פון משה רבינו במצרים, וואס דאס איז דאך געווען א משך זמן קודם היציאה ממצרים. וואס משה איז דאך ענינו תורה איז דאך פארשטאנדיג די אופן פון לימוד התורה נאך זייענדיג אין מצרים, ובפרט די לעצטע חדשים פון זייענדיג אין מצרים, וואס בטלה עבודה מאבותינו שוין זייענדיג אין מצרים בראש השנה שלפני זה, האבן זיך נישט געהאט צו טון מיט קיינע דאגות וכן מיט קיינע עניינים. דער ענין זייער איז געווען פאלגן משה'ן און הערן פון משה'ן וואס מען דארף טון און וואס מען דארף לערנען און ווי אזוי מען דארף דאס לערנען, וואס בפשטות איז דאס דער לימוד התורה. ווערט דאך אין דערויף די שאלה אז ס'איז געווען ההר עשן און לפידים וכו' וכו', וואס האט זיך דעמאלט אויפגעטון בשישה בסיוון, וואס ביי חמשה בסיוון גרייט מען זיך שוין דערצו, לאחרי ווי מען האט שוין די אלע עניינים פון חמשה בסיוון בשלימות, באגנוגנט מען זיך נישט דערמיט, און מען טוט אויף נאך א גרעסערע זאך, א העכערע זאך, מעלין בקודש, די הכנות צו שישה בסיוון, וואס וואס טוט זיך אויף בשישה בסיוון, נתינת התורה, אנהייבנדיג פון די עשרת הדברי. וואס וואס זענען די עשרת הדיברות ווי דער אלטער רבי מדגיש בכמה מקומות לכאורה עניינים פשוטים, און וואס א גרויסע טייל פון זיי האבן אפילו אומות העולם לפני מתן תורה אויכעט מקיים געווען, זיינען דאך געווען נאך דעמאלט פון אדם הראשון אן, איז דאך געווען דער ציווי בנוגע צו עבודה זרה. און די אלע און די די אנדערע זעקס מצוות פון בני נח, ביז נאך אויכעט וואס איז צוגעקומען נאך בלכתך בדרך וואס איז צוגעקומען ביי א שבת און תחומים מיט די אלע נאך די מצוות ווי מען רעכנט אויס אין מדרש וואס מען האט דאך געגעבן אידן בלכתך בדרך נאך איידער מען איז געקומען צו ששה בסיוון. פארשטייט מען דאס, און מ'דארף זיך דאס קענען געבן צו פארשטיין, צו יעדער מקבל התורה, אפילו צו א פיצל קינד, איז די הבנה והסברה בזה בפשטות, וואס האט זיך דעמאלט אויפגעטון, אז ס'איז געווען וידבר אלקים את כל הדברים האלה. פריער האט מען דאס געהערט פון ראש ישיבה, ביז מ'האט עס געהערט פון משה רבינו. ביז מען האט עס געהערט פון יעקב און יצחק און פון אחד היה אברהם, איז זעלבסטפארשטענדליך די שטורעם מיט וועלכע זיי האבן געלערנט מיט אידן תורה, און מען האט געלערנט אלס גוטע מלמדים און מחנכים, האט עס אזוי פועל געווען ביי די שומעים ביי די תלמידים, אף על פי כן איז דאס נאכאלץ די ענין ווי דאס איז מצד התחתונים ס'איז נאך נישט בטל געווארן די גזירה פון עליונים לא ירדו לתחתונים. בשעת ס'איז געקומען שישה בסיוון האט מען געגעבן די אלע ענינים און אין וואס פאר אן אופן ווי דאס איז וידבר אלוקים את כל הדברים האלו און אויכעט לאמר ווי דער אפטייטש אין דערויף פון תורה שבעל פה אז דער אייבישטער האט דאס גערעדט אין אזא מין אופן צו יעדער אידן עד סוף כל הדורות אז ס'זאל ווערן לאמר, אז דערנאך קען דאס א איד איבערזאגן מיטן זעלבן שטורעם כביכול ווי ער האט עס געהערט פון דעם אלוקים, ווי ער האט עס געהערט פון דעם אייבישטן. וואס אט דאס דעמאלט מאכט דאס איבער דעם גאנצן צוגאנג, און דאס מאכט איבער די גאנצע קבלת הענינים. ווי מען זעט עס בפשטות, א פשוט שבפשוטים פארשטייט עס, אז בשעת ער הערט עס פון דעם גרעסטן מענטשן, בשעת אבער ער הערט עס פון דעם אייבערשטן אליין, און מיט אין אן אופן וואס וירד הוי' על הר סיני, ווי רש"י טייטשט אויף מיט דער גאנצער מרכבה און מיט אלע מלאכים ובכל הענינים. און האט זיך דעמאלט אויפגעגעבן מיט יעדער אידן בפני עצמו, אנכי הוי' אלקיך לשון יחיד, אשר הוצאתיך לשון יחיד, און אזוי די דברים שלאחרי זה, פארשטייט אפילו א פשוט שבפשוטים אז דאס איז גאר אן אנדערע אמירה ודיבור, במילא איז דאס גאר אין אן אנדער אופן די שמיעה. און ס'גאר אין אן אנדער אופן ווי ער איז דאס דערנאך מקיים, בפשטות ער דארף זיך ניט מתבונן זיין אז דאס איז ציוויו של הקדוש ברוך הוא, וואס הקדוש ברוך הוא איז דאס מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא און האט א מרכבה מיט מלאכים וכו', בשעת ער האט דאס געהערט פון דעם אייבערשטן בשישה בסיוון, בשעת ס'איז געווען די גאנצע מרכבה מיט די גאנצע מלאכים, אין אַן אופֿן, װאָס זײַנען געשטאַנען באימה וביראה וברתת ובזיעה, און אַזױ האָט זיך אױפֿגעטאָן אין דער גאַנצער װעלט, דערפֿאַר װאָס ס'איז געװען וידבר אלוקים, װאָס דאָס איז ניט נאָר אַ הוספה אין די ענינים, װי מע האָט געהאַט תּורה ומצוות לפֿני זה, בכּמות אַ הוספה ואפֿילו אַ הוספה הכי גדולה ובאיכות וכו', דאס איז לגמרי אן אנדער ענין, וואס דאס האט זיך אויפגעטון דווקא בשישה בסיוון, און דערצו דארף מען זיך שוין גרייטן ביי חמשה בסיוון, אז ער האט שוין אלע עניינים ווי ס'פארלאנגט זיך מצד חמשה בסיוון, וואס דאס איז דאך אויך כולל דער ענין אלע פרטים פון נעשה און אלע פרטים פון נשמע. אויכעט די הקדמה פון נעשה לנשמע אין די אלע פרטים, וואס לכאורה איז דאס כולל כל התורה ומצוותיה. דערנאך קומט אבער צו אט דאס וואס הקדוש ברוך הוא עוזרו, און ניט נאר עוזרו, נאר אני המתחיל, דער אייבערשטער רעדט צו אים מלכתחילה, ווערט דאס ביי אים ניט א הוספה, דאס ווערט ביי אים א דבר חדש מעיקרא, ווייל דאס פארשטייט אויכעט א פשוט שבפשוטים, ער דארף אויף דערויף נישט האבן קיין הסברה. דערנאך פרעגט דער פשוט שבפשוטים למאי נפקא מינה בפועל, ווי ער וועט עס טון דעם ענין מצד חמשה בסיוון, אדער ער וועט עס טון דעם ענין מצד שישה בסיוון, מצד וידבר אלוקים. אדער ער וועט עס טון בחמשה בסיוון ווי ער גרייט זיך צו שישה בסיוון, פרעגט ער מאי בינייהו למאי נפקא מינה בנוגע למעשה בפועל, דארף מען אויף דערויף אויכעט נישט האבן קיין הסברה ווי דערמאנט פריער אז א פשוט שבפשוטים אז ער דערמאנט זיך און זעהט דערמאנט זיך אין אזא מין אופן של נשמע, אז כאילו ווי ער זעט עס בעיניו ממש, אז ס'שטייט לעבן אים דער אייבישטער און בוחן כליות ולב אם עובדו כראוי, און דער אייבישטער שטייט אין אן אופן פון ניצב עליו כביכול מלכותו הענגט אפ פון דעם וואס בשעת קבלת התורה בעשרת הדיברות איז געווען דער קבלו מלכותי, און אויף דערויף האלט זיך דער ענין פון ניצב. מלך, דער ענין פון מלכותו, און דערנאך קומט דאס אויכעט אראפ, ואחר כך אגזור עליכם גזירות, וואס אט דעמאלט בפשטות ווערט גאר אין אן אנדער אופן, אדער ער גייט ארויס דער פשוט שבפשוטים און גיט אויף צדקה, מצד דערויף וואס ער האט א גוטע הארץ און מידות טובות, אדער מצד דערויף וואס אזוי האט אים געלערנט זיין מלמד אדער זיין ראש ישיבה, אדער אזוי האבן אים מחנך געווען דער פאטער און די מוטער, אדער אזוי האט ער געהערט פון די ממשלה מיט די מלכות מיטן גאנצן ארום, איז א זיכערע זאך אז דאס דערנעמט אים און ער טוט וואס ער וויל מיט א חיות, בשעת אבער ער דערזעט לעבן זיך דעם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. און ער זאגט אים גיי און גיב צדקה, איז דאך פארשטאנדיג אז דאס איז לגמרי אין אן אנדער אופן, און ס'פאלן אפ לגמרי די חשבונות, צי דורך דעם וועט ביי אים עפעס פעלן, אדער אפילו נישט פעלן, ס'וועט פעלן אין א ענין של עונג וכיוצא בזה, איז דאן נישט נאר אז עס פאלט אריין די מחשבה, און ער דארף דאס מבטל זיין, ס'פאלט גאר מלכתחילה די מחשבה ניט אריין. ווי מ'זעט עס בפשטות ובפעל, אפילו ביי א פשוט שבפשוטים, וואס ווייסט גארניט וועגן הנהגת המלכות. ער זעט אבער א מלך לבוש בלבושו, ושרים משתחווים לפניו וכו', ווי ער זאגט אין תניא, און ער זאגט אים, אז ער הייסט אים אדער בעט ביי אים ער זאל טאן אט די און די פעולה, ניט פארשטייט ער און ניט ער דארף דאס גארנישט פארשטיין ווארום ס'איז הקדמת נעשה ונשמע, ער טוט עס גלייך בפועל ממש מיט די גאנצע מסירות הרצון בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאידיך, און אט דעמאלט דארף מען אים נישט איינטענה'ן אז בשעת ער גיבט צדקה א צווייטן זאל ער דאס טון בסבר פנים יפות, בשעת ער זעט אז דער אייבישטער איז ניצב עליו און זאגט אז ער איז אים מזכה אז זאל קענען מקיים זיין דעם ציווי השם אויף געבן צדקה, יתר ממה שהבעל הבית עושה עם העני, איז העני עושה עם הבעל הבית, און דאס איז א יתר גאר באין ערוך, דערמיט וואס דורך אים האט ער די מעגליכקייט אויף מקיים זיין מצוות צדקה וואס איז שקולה כנגד כל המצוות, ועל דרך זה בכל מצוה ומצוה.